קיבוץ, גייסות, צדקה, מעשר, פרנס, סימן. דא איז דא דיע פינף זאכן וואס ר' יוחנן האט געזאגט וועגן רעגן. אמר ר' יוחנן האט ר' יוחנן געזאגט, גדול יום הגשמים, דער טאג פון רעגן איז גרויס, כיום קיבוץ גליות, ווי דער טאג וואס דער אייבישטער וועט צוזאמענעמען די גלות'ן, שנאמר שטייט אין פסוק, שובה השם את שביתנו קער אום, אונזער אומקער, אונזער געפאנגענשאפט, כאפיקים בנגב. נגב ווערט אויך אנגערופן א טרוקן ארט וואס דארף דארט האבן וואסער, ואין אפיקים אלא מטר, אפיקים מיינט מען רעגן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויראו עס איז געווארן געזען אפיקי ים, און ווערט אויך דארט דערמאנט אין פסוק שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, אז דער דער טאג פון די קיבוץ גליות איז אזוי ווי רעגן. אקעי, די רעגן איז אזוי ווי קיבוץ גליות. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, גדול יום הגשמים, ס'איז גרויס דער טאג פון רעגן, שאפילו גייסות, אפילו גייסות, חיילות, וואס טוען באפאלן, איז פוסקות בו הערט אויף, שנאמר שטייט אין פסוק, תלמיה רוה, ווען דו טוסט אנזעטיגן די תלמים די שורות פון פעלד וואס וואקסט, נחת איז רואיג, גדודיה גדודיה די ארמעי די חיילות די גייסות. ואמר רבי יוחנן נאך האט רבי יוחנן געזאגט אין הגשמים נעצרים די רעגן האלט זיך נישט אויף אלא נאר בשביל פוסקי צדקה ברבים דיע וואס זאגן צו געלט ברבים ואין נותנין זיי גיבן נישט וואס איז דער ענין ברבים? ווייל נארמאל אויב מען זאגט צו געלט נישט ברבים גיט מען דאך, נאר ברבים מען וויל האבן א נאמען פאר מענטשן באווייזן און מען גיט נישט, דעמאלט הייסט עס אזוי אז מען האט אפגענארט, אז מען האט געזאגט מען גיט און מען גיט נישט איז אויך די זעלבע זאך, עס דוכט זיך עס גייט רעגענען און עס טוט נישט רעגענען, שנאמר שטייט אין פסוק נשיאים ס'דא וואלקנס ורוח און ס'איז דא א ווינט, וגשם אין אז ס'איז דא וואלקן עס דארף רעגענען און אויב עס רעגנט נישט, איש מתהלל א מענטש טוט זיך לויבן במתת שקר ער זאגט צו א פאלשע זאך, ס'איז דא קומט אויס אז מיר האבן יעצט געטייטשט דאס ווארט אין גייט ארויף נאר אויפן גשם, דאס הייסט ווינטן איז דא, וואלקנס איז דא, נאר רעגן פעלט, ס'איז דא נאך א טייטש אין רשי, נשיאים, וואלקנס, ורוח און א ווינט, וגשם און א רעגן, אין, אז דער אין גייט ארויף אויף אלע דריי. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, מאי דכתיב דאס וואס שטייט עשר תעשר, עשר זאלסט מעשר'ן בשביל שתתעשר, זאלסט ווערן רייך, ווייל אויב איך זאל טייטשן די גמרא לערנט אפילו פון דעם אפ בשתי מעשרות הכתוב מדבר, איז אויב אלס דעם דארף שטיין עשר עשר אדער תעשר תעשר, לערן איך אפ פון דעם או אז דער אנדערע תעשר איז א לשון פון עשירות. רש"י. אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, רבי יוחנן האט געטראפן די קינד פון ריש לקיש'ן, דאס איז געוועזן זיין שוועסטער'ס א קינד, רבי יוחנן'ס שוועסטער איז געווען די פרוי פון ריש לקיש'ן, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צום קינד, אימא לי פסוקיך, זאג מיר דיין פסוק וואס דו האסט געלערנט ביי דעם רעבען. אמר ליה האט די קינד געזאגט צו רבי יוחנן, איך האב געלערנט דעם פסוק עשר תעשר. אמר ליה האט די קינד געפרעגט רבי יוחנן, ומאי עשר תעשר? וואס איז די טייטש עשר תעשר? די טייטש פארוואס עס שטייט א טאפעל לשון, זאגט די גמרא אז בשתי מעשרות הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט ביי צוויי מעשרות, אבער אויב אלס דעם או ווייל דער פסוק רעדט ביי צוויי מעשרות האט געדארפט שטיין עשר עשר אדער תעשר תעשר, אז עס שטייט א שינוי לשון ווייזט אויס דער פסוק זאגט מיר נאך עפעס, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צום קינד, עשר בשביל שתתעשר, גיב מעשר בכדי זאלסט ווערן רייך. אין פסוק שטייט עשר תעשר את כל תבואת זרעך, איז פשטות רעדט די פסוק נאר דעם חיוב צו געבן מעשר פון תבואה. תוספות ברענגט אראפ א ספרי וואס די ספרי זאגט אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר, אין פסוק שטייט תבואת זרעך ווייזט דאך אויס תבואה, ריבית, ווען איינער האט פארדינסטן פון ריבית, ריבית טאר מען נישט נעמען ביי קיין איד אבער ביי א גוי מעג מען נעמען ריבית, ופרקמטיא, פון ביזנעס ער האט פארדינסטן, וכל שאר רווחים אלע אנדערע פארדינסטן, מנין פון וואנען ווייס איך אז ער דארף אויך געבן מעשר, תלמוד לומר את כל, און פון דעם כל לערן איך אפ דהוה מצי למימר את תבואתך, דער פסוק האט געדארפט מיר זאגן די תבואה, מאי כל, וואס קומט מיר זאגן דער כל, לרבות ריבית ופרקמטיא וכל דבר שמרוויח בו, אז יעדע זאך וואס מען פארדינט דארף מען פון דעם געבן מעשר, איז אויב אזוי אז מען דאר אז דער פסוק גייט אראפ אויף יעדע זאך, איז דאך די זעלבע זאך דער בשביל שתתעשר גייט אויך אראפ אויף יעדע זאך, אז יעדע זאך וואס מען גיט פון די מעשר, נישט בלויז פון תבואה, נאר פון די פארדינסטן מען גיט מעשר, ברענגט דאס אויך רייכקייט. אמר ליה, האט די קינד געפרעגט רבי יוחנן, מנא לך, פון וואנעט ווייסט דו דיע זאך אז מען גיט מעשר ווערט מען רייך, אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט צום קינד, זיל נסי, גיי פראביר דאס, וועסטו זען אז ס'איז אזוי, אמר ליה, האט די קינד געפרעגט רבי יוחנן, ומי שרי לנסויי לקדוש ברוך הוא, מעג מען דען טעסטן דעם אייבערשטן, והכתיב, שטייט דאך לא תנסו את ה', מען זאל נישט גיין פריוון דעם אייבערשטן? אמר ליה, האט ר' יוחנן געזאגט צום קינד, הכי אמר רב אושי', אזוי האט געזאגט רב אושי', חוץ מזו, ביי אלע אנדערע זאכן קען מען ניט פריוון דעם אייבערשטן, אבער ביי דעם קען מען פריוון. צו זען אז מען גיט מעשר און ווערט מען רייך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, מען זאל אריינברענגען אלע מעשרות אין דעם אוצר, אין דער קאסע, ויהי טרף בביתי, ס'זאל זיין שפייז אין מיין הויז, ובחנוני נא, איך בעט אייך איר זאלט מיר פריוון בזאת אין דער זאך, אמר ה' צבקות, זאגט דער אייבישטער, אם לא אפתח לכם, אויב איך וועל אייך נישט עפענען את ארובות השמים, די פענצטער פון הימל, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, און כ'וועל אייך געבן ברכה, ביז אן א מאס. דאס ווארט ארובות השמים געפינען מיר אין דער תורה ביי פורעניות, ביי דער מבול שטייט וארובות השמים נפתחו. זאגט דא דער פסוק אז מען גיט מעשר, און די ארובות וואס זענען געמאכט געווארן אויף פורעניות, דורך זיי וועט קומען א ברכה.

לא הוית צריכנא לך, וואלט איך נישט געדארפן אז דו זאלסט מיר דאס זאגן, ולהושעיא רבך, און זאלסט מיר איבערזאגן אין נאמען פון דיין רעבין, איך וואלט עס אליין געוואוסט. ותו אשכחיה רבי יוחנן לינוקא, נאכאמאל האט רבי יוחנן געטראפן די קינד, דריש לקיש, פון ריש לקיש'ן, דיתיב ואמר, די קינד איז געזיצן געזאגט, אולת אדם, אולת די נארישקייטן וואס דאס ברענגט דער מענטש זאל זינדיגן, אולת טרעפט מען אמאל נארישקייטן און אמאל טרעפט מען די זינד, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, א מענטש זינדיגט דאך נישט נאר צוליב די נארישקייטן, איז די אולת אדם תסלף דרכו, טוט פארקרימען זיין וועג, דער מענטש ווערט געשטראפט ועל השם יזעף לבו, און אויף דעם אייבערשטן איז ער אין כעס. דער מענטש ווייסט נישט פארוואס די ס'איז אויף אים געקומען די עונש, ער זאגט ס'קומט אים נישט. יתיב רבי יוחנן וקא מתמה, איז געזיצן רבי יוחנן האט זיך געוואונדערט, אמר האט ער געזאגט מי איכא מידי דכתיבא בכתובים דלא רמיזא באורייתא, איז דען דא א זאך וואס שטייט אין כתובים וואס איז נישט דא אויף דעם א רמז אין דער תורה, ווייל חומש איז דער יסוד פון די נביאים מיט כתובים, און תורה נביאים מיט כתובים איז דער יסוד פון משנה, די משנה איז דער יסוד פון גמרא, די גמרא איז די יסוד פון די פוסקים, יעדע זאך וואס די זאך איז דא אין נביאים צו אין כתובים דארף זיין אין די תורה. אמר ליה האט די קינד געזאגט צו רבי יוחנן, אטו הא מי לא רמיזא, איז דען דאס נישט מרומז אין די תורה? והכתיב, שטייט אין די תורה ביי די ברידער פון יוסף'ן, ויצא לבם, ס'איז ארויסגעגאנגען זייער הארץ, ויחרדו איש אל אחיו, איינער האט געציטערט צום אנדערן לאמור צו זאגן מה זאת עשה אלוקים לנו, וואס האט אונז געטאן דער אייבישטער, פארוואס קומט אונז דאס, אט האבן זיי דאך געוואוסט אז די חטא וואס זיי האבן געהאט, ווי זיי אליין זאגן אז מיר האבן געזינדיגט צוליב יוסף'ן, און אט דא האבן זיי טענות. דל עיניה, האט ארויפגעהויבן די אויגן, וחזא ביה, האט געקוקט אויף דעם קינד. רבי יוחנן האט געהאט גרויסע ברעמען, און ס'האט צוגעדעקט זיינע אויגן, מ'האט זיי אויפגעהויבן מיט א זילבערנע גאפל אז זאל קענען זען. האט ער געוואלט זען די קינד וואס איז א חריף. אתיא אימיה, איז געקומען די מאמע פון קינד, די שוועסטער פון רבי יוחנן, אפיקתיה, זי האט אים צוגענומען. אמרה ליה, זי האט געזאגט צו דעם קינד, תא מקמיה, קום אוועק פון אים, דלא ליעבד לך, ער זאל דיר נישט טאן, כדעבד לאבוך, אזוי ווי ער האט געמאכט צו דיין טאטן, ווי די גמרא זאגט אין בבא מציעא דף פ"ד, אז ריש לקיש איז געשטארבן, ריש לקיש דער טאטע פון דעם קינד איז געשטארבן צוליב א קפידא וואס רבי יוחנן האט געהאט אויף אים, רש"י. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, מטר, רעגן, בשביל יחיד, פאר א יחיד גיט דער אייבישטער רעגן, אויב נאר איין מענטש דארף האבן רעגן ווייל ער האט פארזייט שפעטער פון אנדערע מענטשן, אדער ער וואוינט אין א שטאט וואס איז דארט דא גוים און ער דארף האבן רעגן, איז אין זיין זכות אַלײן װעט רעגענען פֿאַר אים פּרנסה בשביל רבים, פּרנסה, אַז ס'זאָל זײַן אַ גוטע שפֿע פֿאַר דער גאַנצער װעלט, קומט נישט אין זכות פֿון אײנעם, נאָר װעגן רבים. אױב דער רבים דאַרפֿן האָבן זעט, שיקט דער אײבישטער אַ ברכה אין דער תּבֿואה, אָבער װען אַ יחיד דאַרף ס'זאָל װערן געבענטשט זײַן תּבֿואה, איז דער אייבישטער ניט משנה וועגן אים דעם דין פון יאר, נאר אזוי ווי די ברכה איז, רעגן, אז דער יחיד זאל נישט זיין ערגער פאר אנדערע, אנדערע דארפן נישט דעם רעגן און ער דארף, שיקט יא דער אייבישטער וועגן יחיד דעם רעגן, אבער אז זיין פעלד זאל זיין זייער גוט, בעסער פאר אנדערע, דאס שיקט מען נישט. איז די גמרא מפרש, מטר בשביל יחיד, ווי זעען מיר רעגן גייט וועגן א יחיד, דכתיב שטייט אין פסוק, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, דער אייבערשטער וועט עפענען צו דיר זיין גוטן אוצר, לתת מטר ארצך, צו געבן דעם רעגן פון דיין לאנד, א לשון יחיד, אז פאר א יחיד גיט מען רעגן, פרנסה בשביל רבים, אז ס'זאל זיין א שפע טובה פאר אלעמען, גיט מען נאר וועגן א רבים, דכתיב שטייט אין פסוק, דער אייבערשטער האט געזאגט, הנני ממטיר לכם, איך מאך רעגענען לכם, צו אייך, צו דעם רבים, לחם, ברויט. זאגט די גמרא, מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, דו זאגסט א פרנסה גיט מען נאר בשביל רבים, האבן מיר געלערנט, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, שלושה פרנסים טובים, דריי גוטע פירער, עמדו לישראל, איז געווען צו די אידן, אלו הן, דאס זענען די גוטע מנהיגים, משה ואהרן און מרים. די אידן האבן געהאט אסאך פרנסים טובים, נאר אז אין איין צייט זאל זיין דריי פרנסים טובים, דאס איז נאר געווען דעמאלט משה און אהרן און מרים. וג' מתנות טובות ניתנו על ידם, דורך זיי איז געווארן געגעבן פאר די אידן דריי גוטע מתנות. ואלו הן, דאס זענען די דריי גוטע מתנות וואס איז געווארן געגעבן דורך משה און אהרן און מרים, באר, די ברונעם, ווען די אידן זענען געגאנגען אין די מדבר איז מיט זיי מיטגעגאנגען א שטיין, און פון אים איז גערינען וואסער, דאס איז דער שטיין וואס משה האט געשלאגן, ער האט נישט געוואלט געבן קיין וואסער נאכדעם ווען מרים איז געשטארבן. וענן, און די ענני כבוד, ומן, און וואס איז געפאלן צו די אידן מן. באר בזכות מרים, דער באר איז געווען אין זכות פון מרים'ן. עמוד ענן איז געווען בזכות אהרן אין זכות פון אהרן'ן, מן בזכות משה, דער מן איז געווען אין זכות פון משה, דער כלי יקר אויף חומש זאגט פארוואס איז געווען מן בזכות משה, די תורה איז דאך געווארן געגעבן דורך משה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב, און ס'שטייט דאך לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, די תורה איז געווארן געגעבן לאוכלי המן, ממילא דערפאר איז דורך משה'ן געווען דער מן. די ענני כבוד איז געווען צוליב אהרנ'ען, ווייל דער ענין פון אהרן איז דאך געווען מקריב זיין קרבנות, וואס דאס האט געוויזן דעם כבוד פון דער שכינה, באר דאס איז א ענין פון חסד. מען זאל האבן וואסער איז געווארן געגעבן דורך מרים'ן, וואס ווערט דאך דערמאנט ותחיין את הילדים אין דעם זכות וואס מספקות להם מים ומזון וואס זיי האבן געגעבן צו די ניי געבוירענע קינדער מים ומזון, אין דעם זכות איז דאך איר געווארן געגעבן די באר. מתה מרים, ווען מרים איז געשטארבן, נסתלק הבאר, איז אוועקגעגאנגען די באר, שנאמר, שטייט אין פסוק, ותמת שם מרים, ווען מרים איז געשטארבן, וכתיב בתריה, שטייט נאכדעם, ולא היה מים לעדה, עס איז נישט געווען קיין וואסער פאר דער עדה. וחזרה, און די באר איז צוריקגעקומען. בזכות שניהם, אין זכות פון זיי ביידע, שטייט דאך ווייטער דערמאנט, ודברתם שניכם אל הסלע ונתן מימיו, אז ס'איז צוריק געקומען אין זכות פון ביידע. די מהרשא פרעגט אויב זייער זכות איז געווען אזוי גרויס אז די באר זאל צוריק קומען, האט דאך זייער זכות געקאנט אפטון אז זאל גלייך נישט אוועקגיין. ענטפערט די מהרשא אז אויב די באר וועט נישט גלייך אוועקגיין וועט מען דאך נישט וויסן אז די באר איז געווען בזכותה של מרים. מת אהרן, ווען אהרן איז געשטארבן, נסתלקו ענני כבוד. איז אוועקגעגאנגען די ענני כבוד, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וישמע הכנעני מלך ערד, נאכדעם וואס שטייט אין פסוק אז אהרן איז געשטארבן, שטייט ס'האט געהערט דער כנעני מלך ערד, מה שמועה שמע, וואס האט ער געהערט? שמע שמת אהרן, ער האט געהערט אז אהרן איז געשטארבן, ונסתלקו ענני כבוד, און ס'איז אַוועקגעגאַנגען די ענני כבוד, די וואָלקנס פון הימל, וואָלקנס פון רויך, דאָס הייסט נישט ענני כבוד. ענני כבוד רופט זיך אָן די וואָלקנס וואָס איז געווען מיט די יידן, וואָס דאָס איז געווען פון די זייטן, דאָס האָט זיי באַדעקט פון אויבן, און דאָס האָט גלייך געמאַכט די בערג, וואו די יידן גייען, זאָל נישט זיין קיין טאָל און קיין בערג, איז ווען אהרן איז נפטר געווארן איז אוועק די ענני כבוד האט דאס אויך געהערט דער כנעני האט ער געמיינט אז יעצט האט זיך אראפ גענומען די השגחה פון דעם אייבערשטן פון דעם אידישן פאלק ביז יעצט האט ער מורא געהאט די עננים ארום זיי טוט זיי באשיצן די עננים טוט מאכן גיין פאראויס אויסהרג'ענען די נחשים ועקרבים יעצט דא וכסבור האט ער געמיינט ניתנה לו רשות להילחם בישראל, אז ער האט רשות צו מלחמה האלטן מיט די אידן. והיינו דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, ויראו כל העדה, די גאנצע עדה האט געזען, כי אז גוע אהרן, אהרן איז געשטארבן, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, אל תקרי זאלסט נישט ליינען ויראו זיי האבן געזען, אלא וייראו זיי זענען געווארן געזען, כדדריש ריש לקיש, אזוי ווי ריש לקיש האט גע'דרש'נט אז דאס ווארט כי קען מען טייטשן מיט דעם לשון דהא ווייל ס'איז א טעם אויף דעם פריערדיגן, דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, כי משמש בארבע לשונות, כי האט פיר טייטשן, אי, אויב, דילמא, טאמער, אלא, אלא דער טייטש, איך טו ארויסנעמען פון דעם כלל, אזוי און אזוי, אלא וואס דאס איז אנדערש. דהא, ווייל, טייטש איך דעם פסוק וייראו כל העדה, די גאנצע עדה איז געווארן געזען, כי ווייל גוע אהרן, ווייל אהרן איז נפטר געווארן און ס'איז אוועקגעגאנגען די ענן הכבוד, זענען אלע געווארן געזען. יעצט חזרו שניהם בזכות משה. די יעצט איז אוועקגעגאנגען זעהט אויס פון גמרא דער באר און ס'איז אוועקגעגאנגען דער ענן און ס'איז צוריק געקומען אין זכות פון משה מת משה נסתלקו כולן ווען משה איז געשטארבן איז אלעס אוועקגעגאנגען שנאמר ווי שטייט אין פסוק ואכחיד את שלושת הרועים איך וועל פארשניידן די דריי פאסטעכער בירח אחד אין איין חודש גייט דאך דאס זיכער ארויף אויף משה מיט אהרן און מיט מרים'ען, ווייל קיין צייט טרעפט מען דאך נישט אז ס'זאל זיין דרײַ פרנסים אין איין צייט פאר די אידן, איז דאך שווער א קשיא, וכי בירח אחד מתו, זענען דען אלע דריי געשטארבן אין איין חודש? והלא מרים מתה בניסן, מרים איז דאך געשטארבן בניסן ווי שטייט ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם איז דאך דאס געווען שטייט דאך בפירוש אין ערשטן חודש אין ניסן ואהרן באב אין פרשת מסעי ווערט דערמאנט אהרן איז געשטארבן ראש חודש אב און משה באדר און משה אין אדר זיבן טאג אין אדר אלא מלמד, נאר די פסוק קומט מען דערציילן, נישט וואס. שנתבטלו ג' מתנות טובות, ס'איז בטל געווארן די דריי גוטע מתנות, שניתנו על ידם, וואס איז געווארן געגעבן דורך זיי, ונסתלקו כולן בירח אחד, און אלע דריי מתנות איז אוועק אין איין חודש, כאטש ס'שטייט דאך אין פסוק אז די אידן האבן געגעסן דעם מן. ביז זיי זענען אריבערגעגאנגען דעם ירדן, און אריבערגעגאנגען דעם ירדן זענען זיי דאך צען טאג אין חודש ניסן, און דער מן האבן זיי געגעסן נאך שפעטער, ביז פופצן טאג אין חודש ניסן. נאר דער טייטש איז, דער מן וואס איז געפאלן אין לעצטן טאג ז' באדר איז געווען אנדערש פון אנדערע מן, אזוי יעדער מן איז געפאלן נאר אויף איין טאג, און דא אויך האבן זיי געהאט גענוג במן שבכליהם, ביז דעמאלטס האבן מיר שוין געגעסן פון די פרוכטן פון דער לאנד. אלמא זעהן מיר דאך דא אויך אשכחן פרנסה בשביל יחיד, מען טרעפט פרנסה וועגן א יחיד, מען רעדט נישט, די קשיא איז נישט פון די עננים, און די קשיא איז נישט פון די באר, נאר פון פרנסה וואס זיי האבן געהאט דער מן. ענטפערט די גמרא, שאני משה, משה איז עפעס אנדערש, כיוון דלרבים הוא בעי, ער איז א מענטש וואס איז געווען א מענטש פון דעם רבים, כרבים דמי, הייסט ער כרבים, מען קען עס פארשטיין ווי רש"י זאגט אין פרשת פנחס, אויף איין ארט שטייט אז משה האט געשיקט שלוחים, און אויף א צווייטן ארט שטייט, די אידן האבן געשיקט שלוחים. זאגט רש"י, ס'איז איין זאך, דער נשיא איז דער דור, און דער דור איז דער נשיא. אין עין יעקב איז דא א צווייטע גירסא, כיוון דאלים זכותיה, די זכות פון משה'ן איז געווען זייער גרויס, איז כרבים דמי, איז ער גלייך ווי רבים. דערציילט די גמרא א מעשה. רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא, זיי זענען געווען שכיח, זיי האבן געלערנט, זייער רבי איז געווען רבא, כי נח נפשיה דרבא, ווען רבא איז געשטארבן אתו לקמיה דרב פפא זענען זיי געקומען פאר רב פפא. כל אימת יעדן מאל דהוה אמר להו שמעתא וואס רב פפא האט געזאגט א הלכה ולא הוה מסתברא להו ס'איז זיי נישט געפאלן זיי האבן נישט געהאט קיין סברה אין דעם הוו מרמזי אהדדי האבן זיי געווינקט איינער צום אנדערן איינער האט געקוקט אזוי אויף דעם אנדערן אז ער פארשטייט עס נישט חלש דעתיה.

זעהט אויס זענען געווען גרויסע מענטשן, דער פסוק פון וואס גייט ארויף אויף די פרנסים, למחר מארגנדיגן טאג, נאכדעם וואס ס'האט זיך אים געחלומט כי הוו מיפטרי מיניה, ווען זיי האבן זיך פון אים געזעגנט, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ליזלו רבנן בשלמא, ער האט געוואלט זיי זאלן נישט ווערן געשטראפט, האט ער זיי געזאגט זיי זאלן גיין און זאלן מערער נישט קומען צו אים. און מיט די מאל וואס ער האט זיי אוועקגעשיקט זענען אוועק פון אים, האט זיך שוין מקיים געווען דעם חלום אויך אויף ואכחיד את שלושת הרועים. רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא, רב שימי בר אשי איז געווען שכיח ביי רב פפא, ער האט געלערנט ביי רב פפא, הוה מקשי ליה טובא, האט ער אים געפרעגט אסאך קשיות. יומא חד, איין טאג, חזייה, האט רב שימי בר אשי געזען דנפל על אפיה, בשעת נפילת אפיים, שמעיה האט ער געהערט דאמר ער זאגט, רחמנא ליצלן, דער אייבישטער זאל מיר באשיצן, דער אייבישטער זאל מיר ראטעווען, מכיסופא דשימי, אז שימי זאל מיר נישט פארשעמען, קיבל עליה, האט רב שימי גענומען אויף זיך שתיקותא, אז ער זאל שווייגן, ער זאל מער ניט פרעגן קיין קשיות, ותו לא אקשי ליה, און ער האט אים מערער נישט געפרעגט קיין קשיות. רש"י. פריער האט מען געלערנט אין גמרא אז רבי יוחנן זאגט, ווען א יחיד, ווען איין מענטש דארף האבן רעגן, מאכט דער אייבישטער רעגן צוליב דעם יחיד. זאגט די גמרא, ואף ריש לקיש סבר, אויך ריש לקיש האלט, מטר בשביל יחיד, אז דער אייבישטער מאכט רעגענען צוליב א יחיד וואס ער דארף האבן רעגן. דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט מנין למטר בשביל יחיד, פון וואנען ווייס איך אז דער אייבישטער מאכט רעגן וועגן א יחיד, דכתיב שטייט אין פסוק שאלו מה' מטר, בעט ביי דעם אייבישטן ס'זאל רעגענען, בעת מלקוש, דעמאלט ווען עס גייט דער רעגן וואס ס'הייסט מלקוש, ווייל ס'איז דאך דא צוויי, יורה, יורה גייט אום חשוון נאכדעם מען פארזייט, און מלקוש איז אין ניסן, ניס דער רעגן, דער מלקוש וואס גייט אין ניסן טוט אפ אז די קערנדלעך זאלן ווערן אנגעפילט אין די זאנגען השם עושה חזיזים, דער אייבישטער מאכט וואלקנס. ומטר גשם יתן להם, און רעגן וועט ער געבן צו זיי, לאיש, צו יעדן מענטש, עשב וואס האט גראז בשדה אין פעלד. אזוי שטייט אין פסוק, האט ריש לקיש אזוי גע'דרש'נט, יכול לכל, איך קען דאך מיינען אז ווען גיט דער אייבישטער רעגן דווקא לכל, ווען אלע דארפן האבן רעגן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק לאיש, אפילו ווען דעם רעגן דארף נאר האבן איין מענטש, מאכט דער אייבישטער אויך רעגן. ותניא, אין א ברייתא האבן מיר געלערנט נאך מער וועגן רעגן, אי לאיש פון דער ווארט לאיש יכול קאן איך מיינען לכל שדותיו, אז ס'גייט נישט קיין רעגן דווקא ווען דער איינצלער מענטש דארף האבן רעגן פאר אלע זיינע פעלדער, אבער אויב אנדערע פעלדער דארפן נישט און אנדערע דארפן, רעגנט נישט צוליב דעם. תלמוד לומר שטייט אין פסוק שדה, א לשון יחיד, אפילו דער מענטש דארף נישט קיין רעגן נאר אין איין פעלד טוט אויך רעגענען. אי שדה יכול לכל השדה, פון ווארט שדה וואלט איך געוואלט מיינען דווקא ווען די גאנצע פעלד דארף האבן רעגן. תלמוד לומר שטייט עשב, א גראז, וועגן איין ירק וואס דארף האבן רעגן, טוט גיין דער רעגן אויף דעם ירק. כי הא אזוי ווי דרב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא, רב דניאל בר קטינא האט געהאט א גארטן, כל יומא יעדן טאג הוה אזיל וסייר לה, יעדן טאג האט ער געקוקט

ואתא מיטרא, און ס'איז געקומען א רעגן, וקמשקי, און ס'האט אנגעטרינקען, כל היכא דמיבעי ליה מיא, אומעדום וואו ס'האט געדארפן רעגענען, דארטן האט גערעגנט. איז אויך ווי מ'האט פריער געזאגט, אז אפילו עשב, וועגן איין גראז וואס דארף האבן רעגן מאכט מען רעגענען. אין פסוק וואס מיר האבן פריער דערמאנט, ווערט דערמאנט השם עושה חזיזים. א לשון רבים, פרעגט די גמרא מאי השם עושה חזיזים, וואס פארוואס טייטש חזיזים וואלקנס, אמר רב יוסי ברב חנינא מלמד דער פסוק קומט לערנען, שכל צדיק וצדיק יעדער צדיק הקדוש ברוך הוא עושה לו חזיז בפני עצמו, מאכט דער אייבישטער פאר אים א באזונדער וואלקן ס'זאל פאר אים רעגענען. אנדערע טייטשן דאס ווארט חזיז פון לשון פענסטער וואס מען זעט דורך. מאי חזיזין? פריער האב איך געפרעגט חז פארוואס שטייט א לשון רבים, יעצט פרעגט די גמרא וואס מיינט מען דאס ווארט חזיזין, אמר רב יהודה פורחות. פורחות הייסט אז עס טוט רעגענען זייער א דינע דינע רעגן, וואס מיר האבן דאך אויך געלערנט אין אנפאנג פרק דף ג די מעלה פון דעם דינעם רעגן. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, סימן למטר, א סימן ס'וועט אסאך רעגענען פורחות, ווען עס רעגנט א דינער רעגן. מאי פורחות אמר רב פפא, עיבא קלישא אז ס'דא א דינער וואלקן, תותי עיבא סמיכתא, אונטער א גראבן וואלקן, דעמאלט איז א סימן ס'וועט אסאך רעגענען. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, נהילא, נהילא דער טייטש וואס מיר רופן דא אן דער פורחות, די קלישע, דער עיבא קלישא,

מקמי מיטרא, פאר דעם רעגן איז דא א דינער רעגן אתי מיטרא קומט א רעגן, וסימניך א סימן אויף דעם איז מהולתא, א זיפ וואס מען טוט זיפן, פריער פאלט ארויס די דינע און נאכער פאלט ארויס די גרעבערע. דבתר מיטרא, אויב עס גייט נאך דעם רעגן גייט א דינער רעגן, פסיק מיטרא איז א סימן ס'הערט אויף צו רעגענען,

האט ער געזען די דינע וואלקנס וואס מיר זאגן אז ס'איז א סימן אז ס'וועט אסאך רעגענען. אמר להו, האט עולא צו זיי געזאגט, פנו מאני, מ'זאל צונעמען די כלים פון דרויסן, דהשתא אתי מיטרא, יעצט וועט אנהייבן צו רעגענען. לסוף לא אתי מיטרא, ביי די ענדע האט נישט גערעגענט. אמר, האט עולא געזאגט, כי היכי דמשקרי בבלאי, אזוי ווי די מענטשן פון פון בבל זאגן שקר. הכי משקרי מיטרייהו, אזוי איז זייער רעגן טוט אויך אפנארן, ווייל די גמרא האט דאך פריער געזאגט דף ח' עמוד ב' אונטן אז אין הגשמים נעצרים, רעגן האלט זיך נישט צוריק, אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנים, די וואס זאגן צו זיי ווילן געבן צדקה און זיי גיבן ניט, און די גמרא ברענגט דארט אראפ א פסוק נשיאים ורוח, אז ס'איז א וואלקן, ס'איז א ווינט, מען מיינט אט אט אט רעגנט, וגשם אין, אבער עס רעגנט נישט, און פארוואס איז אזוי? איש מתהלל במתת שקר, א מענטש טוט זיך לויבן, ער גיט א מתנה און ס'איז פאלש, איז דא א אז עס רעגנט נישט, מסתמא איז אויך דא דא אין בבל אזעלכע וואס פוסקי צדקה ברבים, וואס זיי זאגן ברבים זיי וועלן געבן צדקה און זיי גיבן נישט.

בזוזא פאר איין זוז, ובבלאי לא עסקי באורייתא, און זיי זענען נישט עוסק אין תורה ווי געהעריג, אז מען דארף נישט אזויפיל הארעווען אויף פרנסה, פאר איין זוז קריגט מען צו קויפן א גאנצן באסקעט, האט מען דאך צייט צו לערנען, און ער האט דאס געקויפט און ער האט דאס געגעסן די טעטל בליליא ביינאכט צערוהו, ס'האט אים מצער געווען, ער האט געהאט פון דעם אויך שלשול. אמר האט ער געזאגט, מלא צנא דסכינא, א פולע באסקעט פון מיט מעסער, בזוזא פאר א זוז, עס איז דא אזוי ביליג, און אז עס איז אזוי ביליג, טוט מען דאך עס מעהר עסן, און דאָך ובבלאי עסקי באורייתא, דאָך זענען זײ עוסק אין תּורה, ער האָט זײ, װי מע זאָגט, פֿאַרקערט זײ דן געװען לכּף זכות, אַז דאָס, װאָס זײ לערנען, איז אַ מדרגה. רש י, תּניא, מיר האָבן געלערנט, רב לעזער אומר רב לעזער זאָגט, כּל העולם כּולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, די װעלט טוט זיך, טרינקען די וואסער פון וואסער פון אושען. רש י זאגט מען מיינט נישט אקעיאנוס, מען מיינט פון די וואסער וואס איז דא אונטן. שנאמר שטייט אין פסוק ואד יעלה מן הארץ, א וואלקן איז ארויפגעגאנגען פון דער ערד והשקה את כל פני האדמה, עס האט אנגעטרונקען די גאנצע ערד. אמר לו רבי יהושע, האט רבי יהושע געפרעגט צו רבי אליעזר, ווי קענסטו זאגן אז די רעגן קומט פון די וואסער פון ים? והלא מימי אוקיינוס מלוחים הן, זיי זענען דאך געזאלצן, און אויב ס'איז געזאלצן איז וואסער וואקסן וואס איז געזאלצן מאכט נישט ס'זאל וואקסן תבואה, אמר לו, האט אים רב אליעזר געענטפערט, מתמתקין בעבים, זיי ווערן זיס אין די וואלקנס. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, כל העולם כולו די גאנצע וועלט, ממים העליונים הוא שותה, טוט טרינקען די וואסער פון הימל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, למטר השמים, צו דעם רעגן פון הימל, תשתה מים, וועסטו טרינקען וואסער. אלא מה אני מקיים, וואס איז די טייטש פון פסוק, ואד יעלה מן הארץ, דער וואלקן גייט ארויף פון דער ערד, ווייזט דאך אויס אז די וואלקנס נעמען וואסער פון דער ערד, מלמד דער פסוק איז מלמד שהעננים מתגברים, די וואלקנס טוהן זיך שטארקן, ויואלים לרקיע זיי גייען ארויף צום הימל, ופותחים פיהם זיי עפענען זייער מויל כנוד ווי א לאגל, ומקבלין מי מטר און זיי טוען אין זיך אריינעמען די מי מטר די וואסער פון רעגן וואס קומט פון אויבן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק יזקו מטר יזקו איז פון לשון יציקה פון לשון גיסן, רעגן, לאדו, צו די וואלקן, צו זיין וואלקן, ומנוקבות הן ככברה, די וואלקנס זענען געלעכערט ווי א זיפ, ובאות ומחשרות מים, און זיי קומען זיי ווארפן, מאכן ווארפן, וואסער על גבי קרקע, אויף דער ערד, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, חשרת מים עבי שחקים. די די וואסער וואס טוט רעגענען דאס איז פון די וואלקן נישט פון הימל, ואין בין טיפה לטיפה ס'איז נישט ווייט פון איין טראפן צו דער אנדערע, אלא כמלא נימא אזוי ווייט ווי א האר. ללמדך, דער פסוק וואס מיר גייען דא ווייטער זאגן גייט מיר לערנען, שגדול יום הגשמים, ס'איז גרויס דער טאג ווען ס'רעגנט, כיום שנבראו בו שמים וארץ, ווי דער טאג וואס איז געווארן באשאפן הימל און דער ערד, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, עושה גדולות עד אין חקר, וכתיב הנותן מטר על פני ארץ, מען דארף זאגן די זעלבע זאך ווי מיר האבן פריער געזאגט, אז דאס מיינט מען נישט דעם פסוק פון איוב ט', נאר מען מיינט דעם פסוק פון איוב ה', וואס דארט שטייט עושה גדולות ואין חקר,

אין חקר, ס'איז נישטא קיין פארשונג לתבונתו צו זיין פארשטאנד, איז אויב עס שטייט ביי די בריאה שטייט אין חקר, און עס שטייט ביי רעגן שטייט אויך דערמאנט דאס לשון עושה גדולות עד אין חקר, ווייל יום הגשמים איז גרויס כיום שנבראו בו שמים וארץ, וכתיב מכין הרים בכוחו, דעם פסוק זאגט רש"י בין איך נישט גורס, פריער אין אנפאנג פרק האב איך יא געדארפט האבן דעם פסוק, ווייל איך האב געדארפט א ראיה ברענגען אז ביי רעגן שטייט גבורות, דא וויל איך דאך נאר זאגן וועגן דעם ענין חקר אפלערנען רש"י. כמאן אזלא ווי ווער וועט אויסקומען, הא דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק, משקה הרים, דער אייבישטער טוט אנטרינקען די בערג מעליותיו פון די הימלען וואס זיי זענען אויבן, ואמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מעליותיו של הקדוש ברוך הוא, וואס האט רבי יוחנן מוסיף געווען, ווען נישט רבי יוחנן וואלט איך געטייטשט אז פון די עליות וואס דער אייבישטער געפינט זיך אין זיי, טוט ער אנטרינקען אונטן, אבער מיט וועלכע וואסער טוט ער אנטרינקען? ער טוט אנטרינקען מיט די וואסער פון אונטן. טוט רבי יוחנן אויף אז מעליותיו של הקדוש ברוך הוא, אז ער טוט אנטרינקען פון די וואסער פון אויבן, כמאן ווי ווער איז דאס כרבי יהושע, אזוי ווי רבי יהושע וואס ער זאגט, אז די וואסער איז פון אויבן, ורב לעזער און רב לעזער וועט טייטשן, כיוון דסלקי להתם, אז די וואלקן גייען דאך ארויף אויבן, משקה מעליותיו קרי להו רוף איך עס אן ער טרינקט עס אן מעליותיו, אין אמת'ן איז די וואסער פון אוקיינוס פון אונטן, ווי ער ברענגט די ראי' פון פסוק ואד יעלה מן הארץ, נו פארוואס שטייט דארט אין פסוק משקה הרים מעליותיו, ווייל די וואסער קומט נאכער פון אויבן, דאי לא תימא הכי דו וועסט נישט אזוי זאגן, נאר דו וועסט זאגן ווייל עס שטייט מעליותיו מיינט מען די וואסער קומט פון אויבן, שטייט אין פסוק אבק שטויב ועפר און ערד מן השמים היכי משכחת לה, וואס הייסט אין הימל איז דא אבק ועפר, דארף איך דאך טייטשן אזוי, אלא נאר, כיוון דמדלי להתם, דאס הייבט זיך ארויף אויבן, מן השמים קרי ליה, רוף איך עס אן מן השמים. אז די אבק ועפר איז מן השמים, הכא נמי דא אויכעט ביי די וואסער, כיוון דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה, ווייל עס גייט ארויף אויבן, רוף איך עס שפעטער אן מעליותיו. כמאן אזלא ווי ווער וועט אויסקומען הא דאמר רב חנינא וואס רב חנינא האט געזאגט שטייט אין פסוק כונס ער נעמט צוזאמען כנד ווי אין א כלי מי הים די וואסער פון ים נותן ער גיט באוצרות אין די אוצרות תהומות, תהומות ווערט אנגערופן די וואסער וואס איז אונטן, מי גרם לאוצרות, ווער האט גורם געווען צו די אוצרות, שיתמלאו בר, זאלן ווערן פול מיט תבואה, תהומות, די וואסער פון די תהומות, דאס גייט כרב לעזער, ווי רב לעזער וואס ער זאגט אז די רעגן קומט פון וואסער פון אונטן, ורבי יהושע, וואס וועט טון רבי יהושע פון דעם פסוק? רבי יהושע לערנט דאך די וואסער גייט פון אויבן, ער זאגט ההוא דער פסוק בבריאתו של עולם, דאס שטייט ביי דער וועלט באשאפונג, וואס די גאנצע וועלט איז געווען פול מיט וואסער, האט דער אייבישטער צוזאמענגענומען די וואסער אויף איין ארט, אזוי ווי מען טוט ארייננעמען וואסער אין א נוד, און מען האט עס געלייגט אין א.